דער פֿרילינג איז אָנגעקומען און פּעטערבורג האָט אָנגעהויבן זיך אַריבערצוקלײַבן אויף די דאַטשעס. אויף דער דאַטשע אָזערקי, אָנדערהאַלבן שעה מיט דער באַן פֿון פּעטערבורג, האָט שוין געעפֿנט זײַנע טירן דער זומער-טעאַטער. דאָרטן האָב איך זיך באַקענט מיט דער פּרימאַדאָנע, אַ

האט דערזען אין ראשטשינס צימער עפעס אזוינס וואס האט באשטעטיגט זיין, מאלאוו'ס, פארדאכט. ווען ראשטשין האט זיך אויסגעדרייט און אנגעהויבן זיך ארומוואשן, איז מאלאוו צוגעקומען נענטער, צוגעשטעלט דעם רעוואלווער הינטער דעם שוישפילער'ס אויער און אויסגעשאסן. ראשטשין איז געפאלן א טויטער. דער מערדער איז באשטראפט געווארן נאר פון דער קירך, אבער ניט פון געריכט. די זעכצן יאריגע טאכטער פון דעם דערמארדעטן, קאטיא, האט צוגעשיקט דעם מערדער א קליינע איקאנע, גאט'ס בילד, ווי א צייכן אז זי איז אים מוחל פאר איר פאטער'ס טויט. איצט האט קאטיא, שוין א דערוואקסענע קאטערינא, געשפילט אין אזערקי, לעבן פעטערבורג, און איך האב זיך פארליבט אין דער פיינקייט, מענטשליכקייט און אמת'דיגקייט פון איר גרויסן דראמאטישן טאלאנט. יעדן אָוונט האָב איך פארבראכט אין דעם הילצענעם קאלטן טעאטער. יעדן צווייטן אָדער דריטן טאָג פלעגט ערשיינען אין בירזשעוויא וויעדאָמאָסטי מיין קריטיק אויף איר שפּילן. ניין, קיין קריטיק איז דאָס זיכער ניט געווען, נאָר אַ לויב-געזאַנג, אַ הימן, אַן אומענדלעכע בראַוואָ. אַזוי לאַנג און אַזוי ענערגיש האָב איך געשריבן, אַז די רעקטארן פון אנדערע טעאטערס, רעזשיסארן און גלאט טעאטער פערזענליכקייטן האבן אנגעהויבן פארן קיין אזערקי אנצוקוקן דעם נייעם אויפגייענדיגן שטערן. אין אסיען איז זי אנגעשטעלט געווארן אין סוווארין'ס קליינעם טעאטער, אבער אזוי ווי איך האב אפגעבראכן אלע מיינע באציאונגען מיט דעם דאזיגן טעאטער האב איך זי ניט געזען דארטן שפילן. א לאנגע צייט אבער האט מען נאך גערעדט אין די טעאטער קרייזן, דימאוו האט ער געמאכט ראשטשינא-אינסאראווא. באמערקונג, ווען מיט א יאר שפעטער האב איך אנגעשריבן מיין דראמע סלושאי איזראעיל, שמע ישראל, האט זי געשפילט די הויפט פרויען ראלע און געשפילט מיט גרויס עפעקט. מיט אפאר יאר צוריק, קורץ פאר דער מלחמה, זייענדיג שוין א פליכטלינג אין פאריז,

הינטער סיביר האט געבושעוועט א מלחמה. די מאקאקעס, אזוי האט מען דעמאלט גערופן די יאפאנעזער, האבן מיט מעטאדישער אקוראטקייט געשטורעמט רוסלאנד. וועמען האט דאס געארט? א קליין הייפעלע רעוואלוציאנערן, און צווישן זיי פארשטייט זיך אויך אידישע יונגעלייט, האבן געאהנט וואס דאס מיינט. האט זיך עמיצער צוגעהערט צו זיי אחוץ אנדערע אומפאראנטווארטליכע עלעמענטן? דאָס הייפעלע רעוואָלוציאָנערן איז ביסלעכווייז געוואָרן גרעסער, געוואַקסן, זיך צעשפּרייט אַלץ טיפער, אַלץ ווייטער אין לאַנד. דאָרטן, ווייט הינטער סיביר, אין עק וועלט, האָבן די מאַקאַקעס געשטורעמט דעם צאַרישן טראָן. נאַרישקייטן! פּעטערבורג איז אָנגעגאַנגען מיט איר געוויינלעכן טאָג-טעגלעכן לעבן. איך האָב נאָר געדאַרפט באַצאָלן אַ חוב דעם וואַלד-אינסטיטוט, אנשרייבן מיין דיסערטאציע און פארטיידיגן זי פאר א קאמיסיע פון פראפעסארן. דערנאך וועל איך, ווען גאט וויל, באקומען מיין דיפלאם. אבער פריער דארף איך אוועקפארן אין א וואלד, אפלעבן דארט דעם גאנצן זומער, ארבעטן, פארשן, באקענען זיך מיט טויזנט איינצלהייטן אויפ'ן ארט,

ערגסטע אנטיסעמיטן פון וועלכע איך האב אין מיין לעבן געליטן. זיי האבן געצאפט פון מיר דאס בלוט מיט אזא אימפעט אז צום סוף פון זומער האבן זיי שוין אליין געהאט אין זייערע אדערן אידיש בלוט און דורכדעם פארדארבן די ריינקייט פון זייער דאמינירנדיגער קאמארן ראסע. די מענטשן אבער ביי וועמען איך האב געוואוינט זענען געווען פריינטליך צו מיר, און איך האב טאקע געארבעט און געארבעט גוט, ווייל וואס זשע אנדערש האב איך געקאנט טון אין דער דאזיגער וויסטעניש? איין מאל אין דריי וואכן האב איך זיך ערלויבט א לוקסוס, א רייזע פון וואלאסאווא קיין אזערקי. עס האט מיר גענומען דעם גאנצן העלן טאג און נאך א שטיקל פון דער העלער נאכט, ווייל עס זענען שוין געשטאנען די ווייסע נערוועזע פארקישעפטע נעכט, אבער עס האט זיך געלוינט. עס האט זיך געלוינט צו קומען אין טעאטער צום דריטן אקט, זיך אוועקזעצן אין דער ערשטער רייע, אין פולער וואלד אינזשעניר אוניפארעם, א פארשטויבטער, אביסל ווילד געווארענער,

קיינער פון די זעקס פראפעסארן האט זיי ניט אטאקירט. מיין טעמע איז געווען ווי אזוי צו באפעסטיקן דעם וואנדערנדיקן זאמד. יעדער איינער פון דער קאמיסיע, דעם דירעקטאר פון דעם אינסטיטוט אריינגערעכנט, איז געווען צופרידן צו געבן מיר מיין דיפלאם און ענדליך פטור ווערן פון מיר. ווייניגסטנס אזוי האט עס מיר אויסגעוויזן. צום לעצטן מאָל האָב איך איבערגעטראָגן די שוועל פֿון מײַן אַלמאַ-מאַטער, צערטלעכע מוטער, וואָס איז גאָרנישט געווען אַזוי צערטלעך צו מיר. איצט, ווען אַ לאַנגער שטראָם פֿון יאָרן ליגט שוין הינטער מיר, דערמאָן איך זיך אָפֿט אָן מײַן, אָן מײַן גײַסטיקער היים, און ליבשאַפֿט און צערטלעכקייט באַשפּאַלט מײַן האַרץ. א גליקליכע און זארגלאזע צייט, זי קומט קיינמאל ניט צוריק. אבער גליקליך איז זי ניט דעמאלט ווען מען האלט זי אין דורכלעבן, נאר דאן ווען מען דערמאנט זיך אן איר שפעטער. אזוי איז שוין די נאטור פון גליק. פונקט פארקערט איז עס מיט דער נאטור פון אן אומגליק. אזוי אדער אזוי, דעם דיפלאם פון אן אוטשאני ליעסאוואד געלערנטער וואלדמייסטער, האב איך ענדליך געהאט אין קעשענע. זיבן יאר. זיבן לאנגע פעטערבורגער יארן, אריינגערעכנט די צייט ווען איך האב זיך באהאלטן פון דער פאליציי, האט עס מיר גענומען. זיבן יאר האט יעקב געארבעט פאר לעה'ן מיינענדיג אז ער ארבעט דאס פאר רחל'ען. ביי מיר איז אויסגעקומען אביסל אנדערש. איך האב געארבעט פאר רחל'ען און פאר לעה'ן גלייכצייטיג. מיין רחל איז געווען די שיינע רוסישע ליטעראטור מיט וועלכע איך האב גע'חלש'ט חתונה צו האבן. מיין לאה איז געווען דער וואלד וועלכן כ'האב געדארפט אפ'גט'ן כדי צו באקומען רחל'ען. דער וואלד האט מיך באגעגנט מיט קאמארן, די ליטעראטור מיט קריטיקער. ווער עס האט געביסן פיינליכער, דאס האב איך אויסגעפונען שפעטער. די קאמארעס האבן דאס פארט געמאכט בעסער. מיין סטודענטן לעבן האט זיך געענדיגט, איצט בין איך א שרייבער. איין פעריאד פון לעבן איז אוועק, א נייער האט זיך אנגעהויבן. נו, און וואס ווייטער? איך בין געווען געצוואונגען צו לעבן פון מיין שרייבן, דאס איז געווען מיין קללה. איך האב עס ניט פארשטאנען דעמאלט, איך פארשטיי דאס איצט. איך בין געווארן א זשורנאליסט, א צייטונגס מאן, ווייל צייטונגען האבן דאך געצאלט מער אדער ווייניגער אנשטענדיג און ניט געלאזט ווארטן אויפן האנאראר, ווי דאס איז געווען מיט ראמאנען און דראמעס. כדי צו שרייבן א גוט, ערנסט טעאטער ווערק דארף מען האבן צייט, איז דערווייל מוז מען שרייבן קליינע,

און די רוסיש-יידישע בפרט, האט מיך געבאלעוועט. עס איז געווארן א מין קליינע מאדע איינצולאדן מיך, דעם וואלד-אינזשעניער, דעם יונגן שרייבער, וועגן וועלכן מען זאגט אז ער האט א צוקונפט, אויף איינער פון אזעלכע פריינטליכע און איבעריגע פארזאמלונגען האב איך זיך געטראפן מיט דער יונגער דאמע, וואס האט שפעטער געשפילט אין מיין גורל א באדייטנדיקע ראלע, און צוליב וועמען איך האב שיר, שיר ניט פארלוירן מיין יונג לייכטזיניג לעבן. אסאך אין אירופע און אפילו דא אין אמעריקע ווייסן פון דער דראמע, דער פינאל פון וועלכער עס האט זיך אפגעשפילט אין געריכט. דער מאן פון דער דאמע איז באשולדיגט געווארן אין א פארזוך צו טויטן דעם שרייבער אסיפ דימוב. איך האב זיך געראטוועט באמת ווי דורך א נס. די פעטערבורגער צייטונגען, און ניט נאר די פעטערבורגער, האבן אסאך געשריבן וועגן דעם. אויב די דאמע לעבט נאך איצט, ווייס איך ניט אויף גענוי. איך האב געהערט אז זי איז אין פאלעסטינע קראנק. איר מאן, מיט וועמען זי האט זיך גע'גט, האט געארבעט אין ריגע אין א רוסישער ווייסער צייטונג. ווען די סאוויעטישע מאכט האט מיט א צייט צוריק פארכאפט לאטוויע, האט מען אים ארעסטירט, און ווי איך הער איצט,

מיט אַ העלן האַרציקן געלעכטער. זי איז געװען פֿול מיט לעבן, מיט בליִענדיקער יוגנט. קאַלט איז איר געװען אין קאַלטן פּעטערבורג. איר מאַן, באָריס ניומאַן, איז געװען אַן אָנגעשטעלטער אין אַ גרױסער ליבעראַלער צײַטונג.

צוויי יאר אלט. צו דער צייט איז מיין פריינטשאפט מיט דער שוישפילערין נאדיא מוזיל געקומען צו אן ענד. פאסירט האט עס אן שום דראמעס און היסטעריקעס. שטיל און רואיג, שוין אפשר צו שטיל און צו וואכעדיג. אביסל פייערווערק וואלט באמת ניט געשאדט, פארט דער טויט פון א שיינעם חלום. אלץ זעלטענער זענען געווארן מיינע וויזיטן צו דער חנעוודיקער יונגער מיידל, אלץ רואיגער האט זי מיך באגעגנט, און נאך רואיגער בין איך געגאנגען אהיים. איין מאל אין א נאכמיטאג איז אין מיין צימער אריין א זייער הויכער מאן, א ריז פון א יאר פערציג, מיט א קאלטן געשעפטס פנים, עלעגאנט און גאר רייך אנגעטון. מיין נאמען איז פינגערט, האט ער זיך פארגעשטעלט. מיך האט געשיקט צו אייך פרייליין מוזיל, זעצט זיך הער פינגערט. איך האב אנגעשריבן א דראמע, ווי גוט די דראמע איז ווייס איך ניט, דאס לאז איך איבער צו אייך, איר זאלט זאגן. אויב די דראמע וועט אייך געפעלן, וועט. פֿרײַלין מוזיל זי אויפֿפֿירן צו איר בענעפֿיט. זי האָט צוטרוי צו אײַער אורטייל. טוט מיר אָן דעם כּבֿוד און קומט מאָרגן אָוונט צו מיר, איך וועל אײַך איבערלייענען מײַן פּיעסע. וועט נאַדעזשדאַ ניקאָלאַיעוונאַ אויך זײַן בײַ אײַך? דער גאַסט האָט געענטפֿערט אַ ביסל אין אַ פֿאַרלעגנהייט, ניין, פֿרײַלין מוזיל קאָן דאָך די פּיעסע, זי וועט ניט קומען. אויף מארגן אָוונט בין איך געזעסן אין פינגערטס זייער רייכע הויז און צוגעהערט זיך צו זיין זייער ארעמער דראמא. דער נאמען פון דעם ווערק איז געווען זשעניא אוגרומאווא, אוגרומאוו'ס ווייב. דער לעבמאן אוגרומאוו זוכט צעשטרייונג און לאזט זיך ווייזן פאטאגראפיעס פון שיינע פרויען וואס זיינען גרייט צו פארשאפן אזא מין צעשטרייונג. געזאגט, די דאזיגע פרויען זיינען ניט אבי ווער. זיי שטאמען פון אנשטענדיגע משפחות, זיי זיינען פארהייראט און ווערן רעספעקטירט. צווישן די פיקאנטע פאטאגראפיעס אנטדעקט דער פרייליכער לעבמאן דאס בילד פון זיין אייגן ווייב. אט די וויל ער זען, דערקלערט ער דער מאדאם. איר קאנט עס האבן, פארשפרעכט די מאדאם. אוגרומאוו קומט אין דער וואוינונג פון דער מאדאם, וואס איז דאך ניט ווייניגער ווי א טרעפפונקט פאר לייכטזיניקע פּאָרלעך, זעט דארט זיין ווייב און דערשטיקט זי אויפן אָרט. די פּיעסע איז שפּעטער אָפּגעדרוקט געווארן אין טעאַטער און קונסט, ניט קוקנדיק אויף דעם, וואס זי איז מיאוס דורכגעפאלן. אָבער קיין איין טעאַטער אין רוסלאנד, חוץ סוּוואָרינס, האָט זי ניט געשפּילט. ווען איך בין געקומען קיין אַמעריקע, האָב איך מיט. ערשטוינונג דערזען א פיעסע זייער זייער ענליך צו פינגערטס, געשפילט אויף אידיש און אפילו אויף ענגליש, אבער אונטער אן אנדער נאמען, דער נאמען פון דעם מחבר איז אויך געווען אן אנדערער. די דראמע ווי געזאגט איז דורכגעפאלן ווי איך האב עס טאקע דערווארט. איך האב ניט געווארנט פריילן מוזל וועגן דעם, און זיכער וואלט זי מיך אויך ניט געפאלגט. באנעמען זיך אין דער גאנצער זאך האט מיך געקרענקט, צו וואס שיקסטו דאס צו מיר דיין פריינד? און באלד האט זיך ארויסגעוויזן אז ער איז געווען מער ווי א פריינד, פארוואס דארף איך אים דאס העלפן צוצוקומען נענטער צו דיר? ער שרייבט נארישע פאסקודנע פיעסן? דו ווילסט עס אויפפירן נאדיא טייערינקע, פיר עס אויף געזונטערהייט, אבער מיך אויסצונוצן ווי א פארזיכערונג-שילד, דאס ניט. מען האט דאך א שטיקעל אמביציע ביי זיך אין הארצן, כאטש דאס הארץ ברענט שוין ניט אזוי פאר דיר נאדיענקע זיסע ווי פריער, די שיינע פרילינג מעשהלע האט זיך פארענדיקט, מיר זיינען זיך צעגאנגען. א פאר יאר שפעטער האבן מיר זיך צופעליג געטראפן אין א פעטערבורגער רייכער קראם. איך האב זי באקענט מיט מיין ווייב. נאדיא האט געהאלטן אין קויפן א מתנה פאר איר יינגעלע, דעם קליינעם פינגערט. מיר, פאר אונזער טעכטערל עזה. מיר האבן ביידע געשמייכלט. וואס דען האבן מיר געקענט טון? דער מאי איז געווען פארביי, עס איז שוין געווען אוגוסט. דער מאנאט פון פרוכטן. דער יונגער אדוואקאט נאום שטילמאן האט מיר פארגעשלאגן צו טיילן מיט אים זיין שיינע געשמאקפול אויסגעשטאטע וואוינונג אויף חערסאנסקאיא גאס. שטילמאן איז זיך נארוואס צעגאנגען מיט זיין ווייב, די שוועסטער פון דעם באוואוסטן אידישן אדוואקאט גאלדשטיין, באגאנגען זעלבסטמארד אין פאריז מיט אפאר יאר צוריק. אזוי האט זיך אנגעהויבן מיין פריינטשאפט מיט איינעם פון די פיינסטע, הארציגסטע און שטילסטע מענטשן וואס איך האב באגעגנט אין מיין לעבן. איינמאל, אין א ווינטערדיגן נאכמיטאג, האט עמעצער אנגעקלונגען אין דער טיר פון אונזער וואוינונג. די דינסט מיידל, גלאשע, איז אריין אין מיין צימער. א דאמע וויל אייך זען, בארין. ווער איז זי? דאס וועט זי אייך זאגן פערזענליך, זאגט זי. האָט גלאַשאַ געענטפֿערט. אין צימער איז אַרײַן אַ פֿרוי פֿון אַ יאָר אַכט און צוואַנציק, מיט אַ בלאַסן, זייער לײַדנשאַפֿטלעכן פּנים, מיט גרויע, יאַקבי קאַלטע, אָבער אין דער אמתן זשעדנע און ניט גוטע אויגן, אָנגעטאָן אין שוואַרץ, איינפֿאַך, אָבער מיט געשמאַק. אירע טונקעלע האָר זײַנען געווען גלאַט פֿאַרקעמט פֿון הינטן און געלאָזט אָפֿן דעם קלוגן, שיין-פֿאָרמירטן שטערן. עפּעס מאָנגאָלישס איז געווען אין איר אויסזען, זי האָט געהאַלטן אין האַנט אַ פּאָרטפֿעל. דערלויבט מיר דערווײַל ניט צו זאָגן אײַך מײַן נאָמען, האָט זי אָנגעהויבן, מיר וועט זײַן גרינגער צו דערקלערן דעם ציל פֿון מײַן קומען צו אײַך. עס איז ניט אַזוי גרינג, גלויבט מיר. אַ טונקעלער געפֿיל, א פאראנונג פון דעם וואס זי וויל מיר זאגן איז מיר דורכגעפלויגן דורכן קאפ. אפאר מינוט שפעטער האב איך שוין געוואוסט אז מיין אינטואיציע האט מיך ניט אפגענארט. איך האב זיך אנגעהויבן צו פילן זייער אומבאקוועם. איך האב נעכטן געצויגן א לאטעריע, האט די דאמע ווייטער געזאגט. איך האב אנגעשריבן צוועלף נעמען אויף צוועלף שטיקלעך פאפיר, אריינגעווארפן זיי אין א וואזע און אייער נאמען איז ארויסגעקומען. יא, איך בין קיינמאל ניט געווען מזל'דיג אין לאטעריעס, האב איך באמערקט מיט אן אומשולדיג פנים. די דאמע האט אויף דעם ניט געענטפערט, אפשר האט זי ניט פארשטאנען די איראני פון מיין באמערקונג. וואס פאר אן נעמען זענען דאס געווען? או, אלץ יונגע שרייבער, בלאק, אנדרייעוו, גורקי, קופרין.

ווילט איר הערן א קאפיטל פון מיין בוך? און איידער איך האב געקאנט עפעס ענטפערן האט זי ארויסגענומען פון איר פארטפעל א העפט און אנגעהויבן לייענען. אנגעשריבן איז די זאך געווען בלאס, אן גענוג טאלאנט, אבער דער אינהאלט איז געווען אינטערעסאנט און, איך מוז זאגן, אריגינעל. עס האט זיך געהאנדלט וועגן א יונגער פרוי וואס איז פארהייראט מיט א קראנקן שוואכן מאן. זי וויל האבן א קינד. דאס זעלבע וויל אויך איר מאן. פאלט זי אויף א פלאן. מיט דער צושטימונג פון איר מאן קומט זי צו א יונגן אדוואקאט וועמען זי קען גארניט, מיט דעם פארשלאג ער זאל ווערן דער פאטער פון איר צוקונפטיגן קינד, און דער אדוואקאט, דא האב איך איר איבערגעשלאגן. זייט איר פארהייראט? יא. לעבט איר גליקלעך מיט אייער מאן? ניין. זי האט געמאכט א פאוזע, און קוקנדיג מיר גלייך אין פנים פארענדיגט, א פרוי קען נישט זיין גליקלעך מיט א מאן וואס איז קראנק און פיזיש שוואך. ווי א שעמעוודיג מיידל האב איך ארונטערגעלאזן מיין בליק. א גאנץ אריגינעלן איינפאל האט אייער העלדן, האב איך אנגעהויבן, אבער. איך ווייס נאך נישט דעם סוף, האט זי ערקלערט, ווילט איר הערן? בעסער אן אנדער מאל. איך. איך דארף באלד אוועקגיין. איך האב ווייניג צייט. גוט, האט זי צוגעשטימט, איך וועל עס מאכן קורץ. דער אדוואקאט האט פארשטאנען אז די פרוי מיינט ערנסט און ערליך. ער איז געווען א פריידענקענדיגער מענטש אן שלעכטע שמוציגע געדאנקען, און ווידער האב איך דערפילט דעם שטאלענעם בליק אירן, אבער איצט איז ער געווארן א דרינגענדיגער, כמעט ווי היפנאטיש האט ער געווירקט. זי האט געשוויגן. אייגנטליך איז די זאך געווען קלאר. איך האב געטראכט, ווער איז זי? אן אוואנטוריסט? שטערקע, וואס דורך צופעליגע באקאנטשאפטן און פארמאסקירטער פארזוך אין א מין נייער אריגינעלער פארעם? אדער מיינט זי דאס אלץ ערנסט, און איר בוך וואס זי שרייבט איז אן אויסגעשריי פאר לעבן, פאר פארלארענער פארקריפלטער מוטערשאפט? אזוי צי אזוי, אבער מיר איז גארניט געווארן גרינגער פון דעם, פארקערט, איך האב געפילט ווי אוועק צו לויפן, ווי צו בעטן זי צו פארגעסן אן איר לאטעריע אין וועלכער איך, ניט פאר קיין יידן געדאכט, האב ארויסגעצויגן מיין ניט פארדינטן גורל. אפשר האט זי דאס אלץ דערפילט, ווייל פלוצלונג האט זי אנגעהויבן רעדן וועגן זיך אליין, קענטיג אז זי האט זיך איצט געפילט באקוועמער ווייל זי האט מיר אויסגעזאגט איר נאמען, נאדעזשדא סאנדזא. זי איז געווען א קאזאטשקע, געבוירן אויף די ברעגעס פון דעם טייך דאן. איר פאטער און איר גאנצע משפחה זענען אויך געווען קאזאקן. הייס בלוט האט געשטראמט אין אירע אדערן. די ליידנשאפט צו לעבן, צו ליבע און צו האבן א קינד איז געווען געוואלדיג שטארק אין איר. אבער זי איז געווען צוגעבונדן, ווי זי האט געזאגט, צו א קראנקן שוואכן מאן, זי האט אפילו ניט געזאגט זיין נאמען, ער איז געווען א איד, פארשטייט זיך א געשמדטער, איך האב אים אמאל צופעליג געזען, א מאן פון א יאר פופציג, מיט א גרויסן פליך, מיט א פריצייטיג גרוילעך געווארענער בערדל, מיט א זויער-טרויעריגן אפאטישן בליק, ווייניקער פון אלס האט דאס אידל זיך געפאסט צו זיין דער מאן פון א דאנער קאזאטשקע. אבער אזוי האט שוין פאסירט, און איצט איז געקומען די דראמע, די פארבארגענע שטילע טראגעדיע פון וועלכער מען רעדט ניט, מען שעמט זיך מיט איר, אבער מען ליידט פון איר פארט. דער אומגעוואונטשענער גאסט מיינער האט נאך אלץ גערעדט, און וואס מער זי האט אויפגעדעקט פאר מיר, דעם פרעמדן צופעליגן צוהערער איר שטאלץ פארוואונדעט הארץ, אלץ מער איז מיר קלאר געווארן איר ערליכקייט און איר ארומווארפן זיך אין דער וועלט אין א פארזוך צו געפינען הילף. אבער אין דער זעלבע צייט בין איך איר געווארן אלץ קעלטער און אינערליך ווייטער. א מאדנער געפיל פון א דערנידעריקונג האט זיך אויפגעהויבן אין מיין הארצן. לאטעריע אדער ניט לאטעריע, זאָל זי זיך אָפּטשעפּען פון מיר. איך בין געזעסן א דערשלאָגענער, אזוי װי איך װאָלט איר געווען עפּעס שולדיק, זאָל זי נאָר אוועקגיין װאָס גיכער, איז געווען מיין איינציקער געדאנק. ווילט איר זיין דער פאָטער פון מיין צוקונפטיקן קינד? האָט זי מיר געפרעגט, און איר היפּנאָטישער קאלט-הייסער פאָדערנדיקער בליק האָט געשטארט מיר אין פּנים אריין. איך וויל פון אייך גארניט, איר וועט זיין פריי, איר וועט ניט האבן קיין שום פארפליכטיגונג, קיין שום פאראנטווארטליכקייט צום קינד, עס וועט זיין מיין קינד, ניט אייער, אויב איר ווילט, גיב איך אייך אזא דאקומענט פאראויס. פארוואס געט איר זיך ניט מיט אייער מאן? האב איך איר איבערגעהאקט, און הייראט נישט אן אנדערן? ער איז מיינער א גוטער פריינד, איך האב טיף רחמנות אויף אים. דאס איז איינס, צווייטנס ווייסט איר דאך ווי שווער עס איז צו קריגן א גט פאר פראוואסלאוונע און וויפיל געלט דאס קאסט, מיר זענען דאך ביידע פראוואסלאוונע. אויף מיין טיש איז געשטאנען א פאטאגראפישע בילד פון מיין שוועסטער אנא, איך האב אנגעוויזן אויף דעם בילד און געזאגט, דאס איז מיין פריינדין, איך דארף זיך דורכרעדן מיט איר, זאל מיר גאט מחיל זיין מיין ליגן. נאָר װאָס אַנדערש איז מיר געבליבן צו טאָן? נאַדעזשדאַ האָט זיך אױפֿגעהױבן און האָט ענדלעך פֿאַרלאָזט דעם צימער. איך בין צוגעגאַנגען צום פֿענצטער און דערזען װי אַ מאַן, אָנגעטאָן אין אַ װאַרעמען מאַנטל, מיט אַ פֿריצײַטיק גרױלעך בערדל, איז צוגעגאַנגען צו נאַדעזשדאַ סאַנדזאַר, איר מאַן. ער האָט די גאַנצע צײַט געװאַרט אונטן אױף זײַן װײַב. נאָך מער פּריקרע איז מיר געװאָרן אױפֿן האַרצן. אױף מאָרגן האָב איך באַקומען פֿון איר אַ לאַנגן בריװ, איבערמאָרגן אַ צװײטן, און נאָך און נאָך. יעדן פֿרימאָרגן האָב איך געפֿונען נאָך אַזאַ בריװ, אָן אַ פּאָסטמאַרקע, אונטערגערוקט אין קאָרידאָר דורכן שפּאַלט פֿון דער אַרײַנגאַנג-טיר. דער אינהאַלט פֿון די דאָזיקע בריװ איז געװאָרן אָפֿענער מיט יעדן טאָג. ענדלעך האָב איך ניט אױסגעהאַלטן און איר אַװעקגעשיקט אַ טעלעגראַמע. הערט אויף מיר צו שרייבן, איך ליין אייערע בריוו סיי ווי סיי ניט. אויף דעם האב איך באקומען שוין א קורצן בריוול פול מיט באליידיגונגען. די זאך איז געווען א שפאס, האט זי געשריבן. זי האט מיר געוואלט שטעלן אויף פראבע. זי וועט מיר באשרייבן אין איר בוך ווי עס באדארף צו זיין, און אזוי ווייטער. א קורצע צייט נאכדעם האב איך זיך דערוואוסט אז זי איז געקומען צו אלעקסאנדער בלאק, דעם באוואוסטן דיכטער, אבער זיין ווייב, די טאכטער פון דעם געניאלן כעמיקער מענדעלעיעוו, האט זי ארויסגעטריבן. אויך דער שרייבער לעאניד אנדרעיעוו האט מיר דערציילט וועגן איר וויזיט, און ער האט זיך דערפילט זייער געקרענקט ווען איך האב אים דערציילט אז זי איז שוין געווען ביי מיר פריער. אויך ער האט זי געבעטן אים צו רו לאזן. נאך שפעטער האט מאקסים גארקי'ס פריינד דער מאלער זינאווי גזשעבין, א איד, א זון פון א קאנטאניסט, מיר דערציילט אז גארקי האט געקריגן פון איר א בריוו מיט אן ענליכן פארשלאג, צוזאמען מיט איר פאטאגראפיע. גארקי האט זיך באצויגן צו דער זאך מיט מער ערנסטקייט ווי מיר, די לייכטזיניגע יוגנט. ער האט דא דערזען א

נאדעזשדא סאנזשאר'ס בוך זאפיסקי אני איז טאקע דערשינען און ארויסגערופן אין דער ליטערארישע וועלט א קליינע סענסאציע. איך האב אנגעהויבן ליינען דאס בוך מיט א ציטער. זי האט דאך געסטראשעט צו באשרייבן מיך ווי עס בעדארף צו זיין. איך האב דארטן געפונען א באשרייבונג פון א יונגן אדוואקאט וואס האלט אויף זיין טיש דאס בילד פון זיין פריינדין, מיין שוועסטער, ער פארשטייט ניט די אנקומענדיגע מאראל, האלט זיך נאך ביי די אלטע פארשימלטע פארמען פון לעבן. דאס בוך זאפיסקי אני, אנא שריפטן, האט געהאט א געוויסע ווירקונג אויף יונגע לעזערינס. דא און דארט האבן זיך באוויזן נאכפאלגערינס פון סאנזשארס געדאנק, איינע פון די גיך אויף געקומענע דיכטערינס, אין יענע טעג איז דאס געווען ניט קיין זעלטענע פאסירונג, האט זיך געווענדעט צום פאעט מאקסימיליאן וואלאשין, און טאקע צוליב איר האט וואלאשין זיך געשלאגן אויף א דועל מיט אן אנדערן זייער באגאבטן דיכטער, גומילאוו, וועלכן די בולשעוויקעס האבן שפעטער דערשאסן. איין מאל, ווען איך האב געהאלטן אין עסן מיטאג, זיינען צו מיר אריינגעלאפן פארסאפעטע דער שרייבער געארגי טשולקאוו, א געשמד'טער איד, זיין אמת'ער נאמען איז געווען טשולאק, און דער רעזשיסער ווסעוואלאד מייערהאלד. ווארפט אוועק אייער מיטאג און קומט גלייך מיט אונז. דער איזוואזשטשיק ווארט אונטן. וואס איז? מען דארף שוין פארן צו א וויאטשעסלאוו איוואנאוו, דיכטער און געלערנטער, מיט א סאנזשאר פארשלאג פון. זיי האבן מיר געזאגט דעם נאמען פון דער יונגער דאמע, אבער איך האב מיין מיטאג ניט אוועקגעווארפן און בין געבליבן אינדערהיים. קאפיטל פֿופֿצן. איינמאל אין א פרימארגן האט מען אנגעקלאפט אין מיין טיר. קומט אריין. אריינגעקומען איז מאקס שאפירא

כדי אפצוגעבן עקזעמענעס אין פעטערבורגער הויכן לעראנשטאלט צו שטודירן אויף אינזשעניר. וואו האסטו געהאלטן דעם עקזעמען דאסמאל? האב איך אים געפרעגט. דאסמאל, ווייל מעקס איז ניט געווען קיין אנפאנגער. שוין דאס פערטע יאר כסדר ווי ער איז אין אוגוסט געקומען פון ביאליסטאק קיין פעטערבורג און געהאלטן דעם עקזעמען, און יעדעס מאל איז אים ניט געלונגען צו דערגרייכן זיין ציל

פאר פֿינף פון זיי האב איך באקומען די אטמעטקע מארק פֿינף, די העכסטע אויסצייכענונג, און נאר אין איין קעגנשטאנד אין אלגעברע האב איך געקראגן פֿיר מיט דריי פערטל, ווייל אויף איין פראפעסאר'ס פראגע האב איך ניט געקאנט ענטפערן. און וויפיל אידן וועט מען אריינעמען אין גארני אינסטיטוט דעם יאר? עס זענען פאראן הונדערט און פופציג פלעצער פאר קריסטן.

קלאַפֿצקי איז אױך דאָ. געקומען מיט מיר אין אײנעם פֿון ביאַלעסטאָק און אױך געהאַלטן דעם עקזאַמען אין גאָרני-אינסטיטוט. װאָס איז מיט אים? פּונקט דאָס זעלבע, װאָס מיט מיר. עס אים פֿעלט אױך אַן אַכטל. אַלכּסנדר איז געװען אונדזער חבֿר פֿון דער זעלבער שטאָט, נאָר מיט אַ פּאָר יאָר עלטער פֿאַר אונדז. ער האָט שױן געהאַט אַ פּליך אױפֿן קאָפּ. ער איז געװען אַן ערנסטער, אַ שװײַגער, אַ פֿאַרשלאָסענער אין זיך. אויך ער האט שוין דאס פערטע מאל געפרואווט אריינקומען אין אן אוניווערסיטעט און אויך אן דערפאלג. אין א וואך ארום וועט זיין די זיצונג פון ראט פון די פראפעסארן, פראפעסארן סאוויעט, וואס וועט באשליסן וועמען אריינצונעמען אין דעם אינסטיטוט, האט מאקס געזאגט. אין יענעם מאמענט, געדענק איך, האט מען מיך צוגערופן צום טעלעפאן. ווען איך האב זיך צוריקגעקערט מיט א פאר מינוט שפעטער, איז מאַקס געװען אײַנגעשלאָפֿן. ער איז געזעסן אױף דער סאָפֿע, מיט אַ ברענענדיקן פּאַפּיראָס אין האַנט, זײַנע אױגן פֿאַרמאַכט, און געשלאָפֿן מיט אַן אומגעזונטן נערװעזן שלאָף. דאָס איז געװען אַזױ אומדערװאַרט, אַז איך בין געשטאַנען אַ פּאָר מינוט טיף גערירט, מיט אַ מאָדנעם געפֿיל פֿון רחמנות אין האַרצן. ער האָט אויפֿגעמאַכט די אויגן און שוואַך געשמייכלט, ווי ער וואָלט זיך אַנטשולדיקט פֿאַר מיר. איך בין זייער מיד. ניט געקענט שלאָפֿן די גאַנצע נאַכט. וואָס וועט איצט זײַן? איצט וועט זײַן אַנדערש. שוין צום פֿערטן מאָל, אַז איך האַלט עקזאַמענעס, און יעדעס מאָל פֿעלט מיר אַ קלייניקייט, אַ פֿערטל, אַן אַכטל. ווען איך בין אָבער אַ קריסט, וואלט איך שוין היינט געווען אן אויסגעשטודירטער. פיר יאר האב איך פארלארן, און אלכסנדר אויך, און איצט קומט עס אונז אויס צו פארלירן נאך א יאר. צו פארלירן אלסדינג, די קאריערע, די מעגליכקייט צו שטודירן, פונקט אזוי ווי מיר האבן פארלארן אונזער יוגנט. דיר אסיפ האט אפגעגליקט, דו האסט שוין פארענדיגט דיין שטודיום, האסט דיין דיפלאם און באקומען אלע רעכט. אבער איך דארף נאך איצט אנהייבן פון אנהייב, און דאס אלץ נאר צוליב דעם וואס איך בין א איד, כ'האב באשלאסן צו ווערן א קריסט, צו שמד'ן זיך. צוליב וואס ביסטו געקומען צו מיר דאס אנזאגן? האב איך געפרעגט. איך דארף האבן א פראק צום שמד'ן זיך. איך האב קיין פראק ניט, האב איך געענטפערט, אפשר האסטו א באקאנטן וואס האט א פראק? האט ער געפרעגט, יא, כ'האב אזא באקאנטן, אבער איך וויל דיך צו אים ניט שיקן, איך וויל דיר מיט קיין זאך ניט העלפן צו דער שמד. זיי ניט בייז אויף מיר, שטעל זיך אין מיין לאגע, האט זיך מאקס געבעטן. אט וואס האב איך אים געזאגט, ווען ער איז שוין געווען אויף די טרעפ, לאז מיר וויסן ווען דאס וועט פארקומען, איך וויל זיין דערביי. מיט א פאר טעג שפעטער האט ער מיר אפגערופן אויפן טעלעפאן, מארגן אכט אזייגער אינדערפרי אין דיעוויטשי מאנאסטיר, א פרויען מאנאסטיר. ארום זיבן אינדערפרי בין איך שוין געווען אויף די פיס. איך האב אנגעטון מיין אוניפארעם, וועלכן איך אלס אויסגעשטודירטער וואלד אינזשעניער האב געהאט דאס רעכט צו טראגן. מיין אוניפארעם איז געווען זייער אן אויסדרוקפולער, מיט מעשענע קנעפּ, מיט עפּאָלעטן, מיט גרינע לאַמפּאַסן אױף די הױזן און מיט אַ קורץ שװערדל, קאָרטיק האָט מען דאָס גערופֿן. אינעם אוניפֿאָרעם האָב איך אױסגעזען, װי אַ קאָמבינאַציע פֿון אַ גענעראַל, אַ צוג-קאָנדוקטאָר און אַ האָטעל-דינער. אָבער אױף צו מאַכן אַן אײַנדרוק אױף די מאָנאַשקעס איז מײַן מונדיר געװען װי געװוּנטשן. איך בין אַװעק אין מאָנאַסטיר. שטיל, רואיג און פרידלעך איז געווען ארום אים. די אסיען זון האט געווארפן קארגע שטראלן אויף דער אלטער געביידע, איינטאניג האבן געקלונגען די קלויסטער גלאקן. מיט פעסטע טריט בין איך צוגעגאנגען צו דעם טויער. ווי גייט מען אריין אין דער צערקווע? האב איך געפרעגט דעם וועכטער. ער האט באטראכט מיין מונדיר, קענטיג ער האט נישט געקענט באשליסן ביי זיך צי איך בין א גענעראל אדער אן אובער קאנדוקטער, אבער ווי לאזט מען ניט אריין אזא וואזשנע מונדיר ווען ער וויל גאט בעטן? די שווערע טיר האט זיך געעפנט און אט בין איך אינעווייניג אין אן אנדערער וועלט. איך בין אריין אין הויף פון מאנאסטיר וועלכער איז געווען ציכטיג און ריין געהאלטן. דער וועג האט מיר געפירט צו אן אלטן מאסיוון קלויסטער. די קלויסטער טיר איז געשטאנען ווייט אפן. פרויען אנגעטון אין שווארץ זענען געגאנגען אהין מיט ארונטערגעלאזענע קעפ, זיי האבן ניט גערעדט צווישן זיך, דאס זענען געווען די מאנאשקעס. איך בין געגאנגען צוזאמען מיט זיי. קיינער האט מיך נישט געפרעגט. איך בין אריין אין קלויסטער, ארונטערגענומען דאס היטל און געשטעלט זיך ביי דער וואנט לינקס. די מאנאשקעס זענען געבליבן שטיין פון ווייטן, רעכטס. אומעטום האבן געברענט דיקע געלע ליכט און דאס האט געגעבן דעם גאנצן מאנאסטיר א געהיימניס פון כאראקטער. די מאנאטאנע טענער פון די קלויסטער גלאקן זענען פארשטומט געווארן, און באלד האט זיך באוויזן אין קלויסטער א גרופע מענטשן. זיי זענען אריין פון א זייטיגער טיר. אין שפיץ פון דער גרופע איז געווען א גלח, אנגעטאן אין זיין גאנצער קלויסטערישער קליידונג און צירונג. דער גלח איז ארויף אויף דעם קלויסטערליכן באלעמער. די אנדערע, די וואס זענען אריינגעקומען מיט דעם גלח, זענען געבליבן שטיין אונטן ביים באלעמער. צווישן זיי האב איך דערזען מאַקסן און אַלעקסאַנדערן, מײַנע צװײ אַמאָליקע חבֿרים. זײ זײַנען טאַקע געװען אָנגעטאָן אין פֿראַקן. אַלעקסאַנדער האָט דערצו נאָך געטראָגן ברױנע זומער-שיך, װאָס האָבן זיך גאָרניט געפּאַסט צו דעם װײַסן שניפּס און דעם לאַנגן פֿראַק זײַנעם. אָבער געאַרט האָט עס אים װײניק. הינטער די בײדע ייִדישע יונגעלײַט זײַנען געשטאַנען זײערע נײַע משפּחות, צװײ טױף-פֿאָטערס און בלויז איין טויף מוטער. אייגנטליך האט יעדער איינער פון זיי באדארפט האבן א באזונדערע טויף מאמע, נאר אזוי ווי דער שמד איז איינגעארדנט געווארן אין איילעניש און די בחורים זענען געווען פרעמד אין פעטערבורג, האט דער גלח דאס פארקוקט זאל זיין איין שמד מאמע, שפעטער האב איך זיך דערוואוסט אז מאקס'ס טויף-פאטער איז געווען א טשינאוונניק און אלעקסאנדער האט זיך באזארגט מיט א באנק דירעקטאר פאר א נייעם פאטער. די מאמע איז געווען א פרעמדע צו די ביידע טאטעס און א שוואנגערע. ביי קריסטן איז א גרויסע מצוה און אויך א כבוד צו זיין טויף-עלטערן. באזונדערס נאך אין אזא זעלטענעם פאל ווען צוויי פארבלאנדזשעטע שעפעלעך מיטאמאל, צוויי אידן פון ביאליסטאק קומען פרייוויליג צום פאסטעך. דער גלח האט אנגעהויבן צו זאגן עפעס א געבעט, און דער כאר פון די מאנאשקעס האט געזונגען. די מאנאשקעס און די קליינע גרופע מיט די צוויי ביאליסטאקער בחורים האבן זיך געצעלעמט. די תפילה און דאס צעלעמען זיך האט דערווייל נאך גארניט געהאט צו טון מיט דעם שמד. עס איז געווען א גאנץ געווענליכע מארגן גאטעסדינסט, דאס קען יעדער איינער בייוואוינען און צוהערן זיך. און פארט איז עס געווען ניט אזוי געווענליך. אט צעלעמען זיך צוויי יונגע אידן פון ביאליסטאק. איז דאס אזוי פשוט? איז דאס ניט א בייזער חלום? ניין, עס איז ניט געווען קיין חלום, עס איז געווען א קאפיטל פון פארקריפלטן לעבן, וואס וויינט מיט ביטערע טרערן, וואס דרינגען אין הארצן אריין און ברענען דארט ווי פייער! די צוויי יונגעלייט זענען ארויף אויפן באלעמער. ביז דעם מאמענט זענען מיינע חברים געשטאנען מיט דעם רוקן צו מיר און האבן מיך ניט געקאנט זען.